ווי ער זאגט נעבדה אלוקים אחרים, ווערט דארטן אויסגערעכנט א ברודער פונעם מאמען, און א זון, און א טאכטער, און א ווייב, און רעיך אשר כנפשך. די תורה זאגט אונז אן די אלע וואס טאמער וועלן זיי דיר מסית זיין. און וועגן דעם ענין פון טאטן זאגט רשי אז דאס וואס עס שטייט רעיך אשר כנפשך זאגט רשי דאס גייט אויף דאס גייט אויפן טאטן. און די תורה רעכנט נישט אויס דארט נישט א מאמע און נישט א און נישט א שוועסטער, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס רעכנט מען אויס די אלע און מאמע און שוועסטער נישט? רשי אליין זאגט דאך שפעטער אין דעם פסוק, זאגט רשי אז מונה את החביבין לך, אויב אזוי א מאמע מיט א שוועסטער זענען דאך אויכעט חביבין לך, פארוואס איז א מאמע מיט א שוועסטער נישט נכלל אין דעם? און מיר זעהן אויכעט אין פרשת אמור ווען די תורה זאגט אן אויף א כהן אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו א מת, שטייט דארטן אז כי אם לשארו הקרוב אליו און מען רעכנט דארטן אויס א מאמע מיט א שוועסטער אויכעט, דארטן איז דא זיבן קרובים וואס מען רעכנט אויס און דא רעכנט מען אויס נאר פינף. לכאורה זאגט דער רבי לכאורה ס'א קשיא אין פשוטו של מקרא אז מען לערנט דעם פסוק ווערט דאך גלייך שווער, פארוואס רשי איז גארנישט מסביר אויף דעם, רשי זאגט דאך אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ממילא מוז מען זאגן אז לויט רשי איז דא צוויי זאכן, אדער עס איז אינגאנצן נישט קיין קשיא, מען דארף אריינקוקן אביסל טיפער און עס פארשטיין בפשטות, אדער ס'איז מובן פון א זאך וואס רשי האט שוין געזאגט אמאל פריער, דערפאר דארף ער'ס דא נישט איבערחזר'ן נאכאמאל. דער הסבר אין דעם איז זייער פשוט. דער רבי זאגט, און ס'איז א פשטות אבער א חידוש נפלא, פארוואס רעכנט מען דא נישט קיין מאמע מיט קיין שוועסטער? רשי האט שוין מבאר געווען זייער אסאך מאל דעם ענין פון דיבר הכתוב בהווה, אז די תורה ווען זי זאגט אן עפעס איז זייער אסאך מאל זאגט די תורה אן ווי ס'איז אין דעם מציאות בפשטות, ס'קען זיין אויכעט נישט אזוי אבער די תורה זאגט אונז בהווה, איינע פון די זאכן זעט מען שטייט אין פרשת משפטים מכשפה לא תחיה, איז דאך רשי זאגט דארטן אז דער זעלבער דין איז פאר א מכשף אויכעט, וואס זאגט די תורה מכשפה האט געדארפט שטיין כל העושה כישוף איז לא יחיה, זאגט רשי דארטן דיבר הכתוב בהווה, ווייל רוב פון די מכשפים זענען ווייבער, אבער א מאן איז די זעלבע זאך, דאס הייסט אז ס'איז מער מצוי אט דער ענין ביי נשים, דערפאר שטייט מכשפה לא תחיה. אויכעט אין דעם פסוק אליין ברענגט רשי אויכעט אראפ אויף דעם ווארט כי יסיתך בסתר, זאגט רשי וואס עפעס בסתר? זאגט רשי דיבר הכתוב בהווה, דיבר הכתוב בהווה, מען רעדט דאך דא וועגן א מענטשן וואס ער גייט איינרעדן א צווייטן חס ושלום ער זאל גיין דינען אלוקים אחרים, ער וועט עס נישט טון נישט בפני אנשים און נישט ער וועט אריינקומען אין שול און אים זאגן בפני רבים ער וועט עס טון בסתר, אבער למעשה קען זיין אז ער טוט עס אפילו בגלוי אויכעט, ער האלט שוין אזא מצב ער קען עס טון בגלוי, אבער דיבר הכתוב בהווה, אז בהווה איז דאס בסתר. וויבאלד אז דא רעדט מען וועגן א מענטשן וואס איז שוין א עלטערע מענטש, ער האט שוין א ווייב, ער האט שוין אפילו א זון מיט א טאכטער אין דעם אין די יארן וואס זיי קענען אים שוין איינרעדן צו אים מסית זיין, שטייט דאך קלאר או בנך או בתך, איז דאך עס נישט קיין קיין אינגל, מען רעדט דאך וועגן א געזעצטן מענטשן שוין. במילא איז איז במילא איז אין אין אזא גיל וואס זיי קענען אים שוין איינרעדן, איז ווער קען אים איינרעדן, נאר די וואס דער פסוק האט אויסגערעכנט, און דאס איז און דאס הייסט די אלע וואס דער פסוק רעכנט אויס זענען בהווה, און בהווה איז בדרך כלל קען נישט זיין אז א מאמע מיט א שוועסטער זאלן אים ברענגען צו דעם ענין פון הסתה ער זאל גיין דינען אלוקים אחרים, איז פארשטאנדיג איז פארשטאנדיג פון דעם אז אויב זיי האבן טאקע יא מסית געווען איז זיכער אז זיי זענען חייב, אבער ס'איז א זאך וואס ס'טרעפט נישט, דער פסוק רעדט בהווה, בהווה איז נאר די וואס מ'האט אויסגערעכנט, און ווען דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק וואס איז די חילוק פון די אלע וואס מען רעכנט אויס און א מאמע מיט א שוועסטער נישט דער הסבר אין דעם און דער הסבר אין דעם ס'איז דא צוויי וועגן פון משפחה וואס ווי זיי קענען מסית זיין א מענטשן אז ער זאל גיין טון חס ושלום אלוקים אחרים איין א' ס'איז דא קרובי משפחה וואס זענען מסית אין א אופן פון שכל ווער איז דאס? דאס איז א ברודער מיט א טאטן וואס זיי זענען בדרך כלל רעדן קענען איינרעדן א צווייטן א וועג פון א שכל'דיגן וועג און ענייני אמונה קען האבן מיט אים א וויכוח און אים מסביר זיין אויף א אופן חס ושלום אז ער זאל גיין דינען אנדערע און דער טאטע איז דאך זיכער דער טאטע האט דאך א גרויסע השפעה אויף א זון אין עניינים פון אמונה און אפילו א ברודער האט אויכעט א השפעה אויף דעם דאס איז איין סוג פון קרובים וואס זיי קענען משפיע זיין דורך דעם עניין פון שכל און אמונה. א צווייטע זאך איז דא וואס קען זיין, איז דא בנך ובתך ואשת חיקך וואס זייער השפעה אויפן מענטשן איז נישט מצד שכל'דיגע אופנים, זיי האבן נישט מיט אים קיין ויכוח אין שכל און אין אמונה און זענען משכנע אז ער זאל גיין חס ושלום צו אלוקים אחרים, דאס קומט נאר מצד ההתקשרות און ידידות וואס איז דא צווישן זיי, דערפאר איז די דריי זענען מסוגל אויף צו איינרעדן א מענטשן אז ער זאל חס ושלום גיין און טון די זאך, אבער ס'איז פארשטאנדיג אליין אז אין דעם סוג, אין דעם ערשטן סוג וואס מען רעדט, אז ס'איז דא דער ענין פון וואס מ, ויכוח אין שכל און אין אמונה, קומט דאס אויכעט מצד דעם וואס זענען נאנט, א מענטש איז נאנט צו דעם ברודער, א מענטש איז נאנט צו זיין טאטן, האט דאס צו טון צו ביידע זאכן, די התקשרות און ידידות צו זיי, דערפאר קענען זיי מסית זיין מיט עניינים פון שכל און אמונה. איז פארשטאנדיג אז אפילו אינעם סוג הראשון איז דאס וואס עס קומט ווי געזאגט פריערט אז דאס קומט פון וויכוחים אין שכל און אין אמונה, קען זיין אויכעט פון זיי, דערפאר קען זיין אז איינער וואס איז נישט קיין קרוב, ס'קען זיין אפילו א חבר, אמאל א חבר נאך ערגער ווי א ברודער, וואס ער קען וואס ער קען משכנע זיין, אבער נאכאמאל דער פסוק איז דיבר בהווה, ווער ס'איז קען דיר מסית זיין בהווה וואו מען זעט דאס אין פאקטיש אין פראקטישן לעבן ווי מען קען עס זען ווער ס'קען משכנע זיין א מענטשן זאל עס טון. איז פארשטאנדיג אז ווען ס'קומט פונעם טאטן מיט א ברודער איז דאס מער רגיל, וויבאלד אז א טאטע מיט א ברודער האבן ביידע זאכן, זיי האבן דעם ענין פון די התקשרות און די ידידות, און זיי האבן אויך דעם ענין וואס זיי מאכן מיט אים א ויכוח אין שכל. דערפאר דער פסוק רעכנט זיי אויס דא ביידע זאכן צוזאמען, ער רעכנט אויס סיי ווי געזאגט פריערט א טאטע מיט א ברודער, און ער רעכנט א ברודער פונעם טאטן א ברודער פונעם מאמען, און רעך אשר כנפשך זאגט רש"י אז דאס גייט אויפן טאטן, איז רעכנט ער אויס דא די צוויי קאטעגאריעס ווי געזאגט פריערט, ער רעכנט אויס ער רעכנט אויס ביידע, און ער רעכנט אויס אויף א וועג ווי ס'גייט מלמטה למעלה, אין נענטערקייט, אין ידידות, אין צוגעבונדנקייט איינער צום צווייטן, גייט עס מיט א סדר מלמטה למעלה, זייער געשמאק ווי דער רבי ברענגט עס ארויס,

איז לויט דעם סדר הקירבה צווישן זיי וואס קענען משכנע זיין איז איז רעדט ער דארטן האט אויסגערעכנט די אלע איז רעך כנפשך איז אביך און לויט דעם סדר פון די קירבה צווישן זיי זיי קענען משכנע זיין אויף גיין עבודה זרה אויף חס ושלום און אויכעט זיי קענען עס טון סיי אין א קשר פון שכל און אויכעט פון דעם ענין פון נאנטקייט און ער דערמאנט דא אז ס'רעדט זיך דא וועגן א מענטש וואס איז שוין א, געזאגט פריער, ס'רעדט זיך וועגן א מענטש וואס איז שוין א, א געזעצטער מענטש, א עלטערער מענטש, ער האט שוין א ווייב מיט עלטערע קינדער וואס זיי קענען אים משכנע זיין, דערפאר רעכנט ער אויס לויט דעם סדר, און דער סדר איז זייער פשוט, א ברודער פונעם טאטן, וואס זיי האבן דאך, וואס זיי האבן דאך א קשר צווישן זיי, און יעדער איינער האט זיך שוין זיין אייגענע משפחה, אבער פון דעסטוועגן דער קשר צווישן זיי איז אויף א אופן וויבאלד אז ביידע זענען יורשי האב, ביידע ירש'ענען דעם טאטן, האבן זיי וואס צו דן זיין צווישן זיך, און אויכעט זענען נענטער וויבאלד אז זיי ביידע צוזאמען האבן א זאך וואס איז צוזאמען וואס זענען יורש דעם טאטן, דערפאר האבן זיי א קירבה. העכער פון דעם איז א ברודער פון די מאמען. א ברודער פון די מאמען איז דער קשר אסאך א טיפערער ווי א ברודער נאר פונעם טאטן, ווי מען זעט עס במוחש ווי ס'ברענגט זיך אין אבן עזרא, דער קירוב צווישן זיי איז זייער א גרויסער, האבן מיר דאס איז די צווייטע דרגה, דאן קומט נאך א דרגה, א זון מיט א טאכטער, וואס צווישן זיי איז די קירבה פארשטייט זיך אסאך גרעסער ווי מען האט צו א ברודער צו פון א טאטן צו פון א מאמען,

איז רעך גייט אויף א חבר, און פארוואס קומט א חבר אין די דרגה אזוי הויך נאך נאך נאך די ווייב מיט די קינדער מיט די ברידער, ווייל מען ווייסט און מען זעט עס בפשטות מען קען עס זען במוחש אז א חבר קען אמאל מאכן און ס'איז טרעפט נעבעך וואס א חבר קען מאכן אסאך מער היזק ווי ס'קען מאכן א ברודער מיט א טאטן, איז דערפאר גייט דערנאכדעם קומט דער ענין פון רעך וואס איז נאך העכער, און די העכסטע זאך וואס וואס איז דא איז דער ענין פון אשר כנפשך, דער לשון איז דאך אז דער רעך אשר כנפשך האסט אים ליב אזוי ווי דיין נפש, דאס איז דער טאטע דערפאר איז ער די העכסטע דרגה, גייט מען דא מלמטה למעלה אויף די אלע וואס זיי קענען משכנע זיין די מענטשן חס ושלום אויף טון די עבירה פון גיין טון אלוקים אחרים, און דאס אלץ איז די אופני קירבה וואס ס'גייט מלמטה למעלה, מה שאין כן ווען ס'קומט צו א מאמע מיט א טאכטער איז דאס א זייער א דבר נישט קיין מצוי'דיגע זאך, דיבר הכתוב בהווה, ס'איז נישט קיין מצוי'דיגע זאך אז זיי זאלן משכנע זיין א מענטשן צו טון עבודה זרה, פארוואס? מ'רעדט דאך דא וועגן א מענטש וואס ער האט א משפחה, און מסתמא די שוועסטער האט אויכעט א משפחה, איז זי זאל נעמען די צייט און זאל גיין בסתר און משכנע זיין דעם ברודער אדער דעם זון צו עבודה זרה, דאס, ס'טרעפט נישט, ס'טרעפט נישט אזא זאך. די קירבה צווישן זיי איז נישט אויף אזא סארט מצב אז זיי זאלן דאס טון, דער קשר איז א שוואכערער קשר אפילו די מאמע איז משדלתו בדברים ווי ס'שטייט, אבער פון דעסוועגן דער קשר איז אויף אזא סארט אופן אז ער קען איר מכבד זיין די מאמען, אבער א מאמע נעמט נישט קיין זון און גייט בסתר מיט אים און זאגט אים זי וויל אים איינרעדן אויף צו גיין טון, דערפאר ברענגט די תורה נישט אראפ דעם ענין פון א שוועסטער מיט א מאמע, נאכאמאל ווי געזאגט אז דא רעדט מען אלץ דיבר הכתוב בהווה, דער דער דער רגש צו זיינעם צו זיין ווייב צו זיינע קינדער איז אסאך נענטער אז זיי זאלן אים משכנע זיין בסתר ווי זיין מאמע זאל אים גיין משכנע זיין, און די תורה איז דאך דא מצווה נאר אויף די וואס שכיחין ביותר, ווי מיר געזאגט פריער דערמאנט פריער דעם ענין פון מכשפה לא תחיה, מען דערמאנט מען מיינט אלעמען, אבער מען דערמאנט מכשפה אזוי דא אויכעט, מען מיינט מאמע און שוועסטער אויכעט, אבער די תורה רעכנט זיי נישט אויס וויבאלד אז ס'איז נישט בהווה, אבער משכנע זיין קען טון יעדער איינער, אבער דער פסוק רעדט דא נאר וועגן זאכן וואס איז מער מצוי ס'זאל זיין. וואס די הוראה פון דעם אין עבודת השם איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס די תורה ברענגט נישט אראפ א מאמען מיט א שוועסטער. די הוראה פון דעם וואס מ'קען זיך אפלערנען, די אלע דרגות וואס מ'האט גערעדט פריערט, וועגן א ברודער, א א ברודער פון א טאטן, א ברודער פון א מאמען, א ווייב, א זון, א טאכטער, זיי אלע זענען דא אין אין חסידות, אין קבלה ברענגט זיך עס אראפ אז עס איז אלץ דא אין די כוחות פונעם מענטשן, וואס ווערט צוטיילט אויף מוחין און מידות, שכל וואס איז דא אין קאפ, און מידות וואס איז דא אין הארץ, דאס איז כוחות פנימיים, ס'אינעווייניגסטע כוחות וואס א מענטש האט, און די אלע כוחות פון מוחין ומידות, קען זיין אז ס'זאל קומען חס ושלום ביי זיך אליין, א מענטש פון זיך אליין זאל קומען צו, מען זאל אים איינרעדן חס ושלום אויף טון זאכן וואס מען דארף נישט, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף דעם מוח מיטן הרגש ווייל זיי קענען קומען צו א וועג וואס זיי קענען משכנע זיין א מענטשן ער זאל טון זאכן וואס מען דארף נישט, נאר צו מדגיש זיין אז ווען מ'דערמאנט דא חס ושלום אז ס'קען איינרעדן א מענטש צו טון וואס מ'דארף נישט א מענטש זאל זיך אליין איינרעדן, מ'רעדט נישט דא דוקא וועגן עבודה זרה ממש, דער רבי איז מדגיש זייער אסאך מאל אז עבודה זרה, דער ווארט איז פשוט ס'איז א פרעמדע עבודה, ס'מוז נישט זיין חס ושלום זיך בוקן צו א געטשקע, עבודה זרה זאגט דער רבי אז בדקות אז איינער דייגעט וועגן פרנסה, גאר שטארק אויב ער דייגעט וועגן פרנסה, איז דאס עבודה זרה בדקות, מען טאר נישט דייגען וועגן פרנסה, דער אייבישטער גיט פרנסה און ס'איז נישטא וואס צו דייגען. און דער רבי לייגט צו אז אפילו ווען ס'רעדט זיך וועגן די דרגה פון רעך כנפשך וואס דאס גייט אויפן טאטן, וואס אב אין קבלה און חסידות מיינט דאס א טאטע, ווי ס'שטייט אז חכמה איז אב און בינה איז אם, איז וואס ווייזט זיך אויף מוחין, איז אפילו אין מוחין קען מען זיך אויכעט נישט פארלאזן, הגם עס שטייט אין תניא אז מוחין און חכמה איז דער ענין פון, חכמה איז דער ענין פון ביטול, ווי ס'זעט זיך אויס אין דעם ווארט חכמה הערט זיך דער ווארט כח מה, ס'ענין פון ביטול, און דערפאר איז דאס שולל עבודה זרה, און דערפאר שטייט אין תניא אז אפילו א קל שבקלים איז זיך מוס ווען ס'קומט צו עבודה זרה וועט ער זיך מוסר נפש זיין און נישט דינען עבודה זרה, פון דעסטוועגן זאגט דער פסוק דא און איז דיר מרמז אט דא אז אפילו פון חכמה קען מען אויכעט חס ושלום צוקומען צו אזא זאך, פארוואס? ווייל ער דערמאנט דאך אויס אין א אופן פון רעיך כנפשך, כנפשך מיינט אויפן טאטן, איז אפילו מוחין, וואס איז כנפשך, נפשך מיינט דא אז ס'האט א נגיעה עצמית, האסט אים ליב אזוי ווי זיך אליין, אז ווי ס'האט דא אריינגעמישט זיך אליין, שטייט שוין א פסוק שפעטער, שוחד יעוור עיני חכמים, זעה איך אז אין חכמה קען אויכעט זיין דער ענין פון שוחד און יעוור, דערפאר קען מען חס ושלום צוקומען צו אזא זאך אז אפילו דורך מוחין זאל ווערן איינגערעדט מ'זאל טון זאכן וואס מען דארף נישט, און איז אפילו וואס איז די עצה צו דעם? די עצה צו דעם איז ווי דער רבי וועט ארויסברענגען נאכדעם אז ווי ס'שטייט אויכעט מפורש אין פרקי אבות אל תאמין בעצמך ווי ס'שטייט אין פרקי אבות, און אויכעט די מעשה וואס איז זייער געוואלדיג וואו רבי יוחנן בן זכאי וואס האט געלערנט און למד ולימד פ' שנה לא הלך ד' אמות בלי תפילין פון דעסטוועגן ווען ער איז געקומען צום צייט פון הסתלקות האט ער געוויינט און געזאגט איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, ס'דא גיהנום און ס'דא גן עדן ער ווייסט נישט וואו ער גייט, וואסערע ווערטער איז דאס? ווי קומט דאס? נאר דער ענטפער איז אז ער האט געוואוסט אז אין נפש רוח און נשמה אין די דריי דרגות פון די נשמה וואס קומט ארויף איז ער געווען זיכער גאנץ ווי ס'דארף צו זיין, אבער ער האט נישט געוואוסט אין די דרגה פון חיה וואס איז דער ענין פון מקיף אויפן אדם דערנאך דער יחידה וואס איז אינגאנצן העכער איז אין יחידה קען נישט זיין קיין פגיעה חס ושלום אבער אין חיה האט ער נישט געוואוסט צי ער האט געטון אלס וואס מען דארף אז ס'זאל זיין אלס ווי ס'דארף צו זיין, ממילא איז די עצה צו דעם איז דא איין וועג, נאר דער ענין פון מסירות נפש, מסירות הרצון צו דעם אויבערשטן, מען דארף טון אלס וואס איז דא, אזוי איז דאס און נישט אנדערש, דאס הייסט דער ענין פון מסירות נפש, אוועקגעבן דעם רצון, רצון איז דאך העכער פון חכמה, באלד אז רצון איז העכער פון חכמה, איז אז מען גיט אוועק דעם רצון צום אויבערשטן, יעמאלט קען נישט זיין קיין הסתה, קיינער קען דיר נישט מסית זיין, און זיך אליין קענסטו אויך נישט מסית זיין, און אדרבה דאס וועט ארויסברענגען נישט נאר אז ס'וועט נישט זיין קיין הסתה, נאר ס'וועט זיין אויכעט דער ענין פון, ס'וועט זיין אויכעט דער ענין פון אחיך בן אמך מיט די אלע סארטן זאכן, עס וועט זיין פארקערט, עס וועט זיין אחרי השם אלקיכם תלכו, ווי ס'שטייט, ווי ס'שטייט אין, אין אונזער, אין אונזער פרשה שטייט דאך אויכעט, דער אחרי השם אלקיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון.